טובי' פארט קיין ארץ ישראל, געשריבן אין יאר טויזנט נײַן הונדערט און זיבן. סקאצל קומט, וואס מאכט א איד ר' שלום עליכם? אט א גאסט, אפילו נישט גע'חלומ'ט זיך. נאט זשע אייך אפ שלום עליכם. איך האב מיר אבער אלץ געטראכט און געטראכט, וואס איז די מעשה וואס מען זעהט אים נישט אזא צייט, ניט אין בויבעריק און ניט אין יעהופּעץ, א קשיא וואס עס מאכט זיך? אפשר האט ער אפגעזאגט די עטליכע גילדן און אריינגעפּעקלט זיך אהין וואו מען עסט ניט קיין רעטעך מיט שמאלץ? און צוריק טראכט איך מיר, געשיקט זיך עס זיי זאלן טוהן אזא נארישקייט? זיי זענען דאך עפעס א מענטש א בר דעת לעבן? נו! דאנקען השם יתברך וואס מען זעהט זיך געזונד, ווי שטייט דארט אין פסוק, טורא בטורא, א מענטש מיט א מענטשן. איר קוקט מיך אן פאניע גלייך ווי איר וואלט מיך נישט דערקענט, דאס בין איך, אייער אלטער גוטער פריינט טובי', אל תסתכל בקנקן, קוקט נישט וואס א איד גייט אין א נייע קאפאטע, דאס איז דער אייגענער שלימזל טובי' ווי אמאל,

גלויבט מיר פאניע שלום עליכם, ס'איז כולו מקשה, דער פסוק איז רעכט ארום און ארום, רוקט נאר אוועק, זייט מוחל, ס'טשעמאדאנטשיקל אביסל אהין, וועל איך מיך אוועקזעצן אקעגן אייך און וועל אייך דערציילן א מעשה, וועט איר הארכן וואס גאט קאן. בקיצור, איך מוז אייך זאגן קודם כל הקודם'ס אז איך בין געבליבן ניט פאר אייך געדאכט אן אלמן,

להבדיל א בהמה זאגט זי בענקט אויך זאגט זי אז מען אנטוויינט זאגט זי פון איר דאס קעלבל אזוי זאגט זי צו מיר גאלדע הייסט עס און וויינט בעת מעשה מיט ביטערע טרערן און איך זעה אז די אידענע גייט איין פון טאג צו טאג ווי א ליכט רעד איך איר אויס מסתמא דאס הארץ פאר רחמנות און איך זאג צו איר אזוי זאג איך היי זאג איך צו איר גאלדע סערצע פאראן א פסוק זאג איך אם כבנים אם כעבדים ווי מיט קינדער, אַזוי איז אָן קינדער, זאָג איך. מיר האָבן, זאָג איך, אַ גרויסן גאָט, זאָג איך, און אַ גוטן גאָט, און אַ שטאַרקן גאָט, זאָג איך, נאָר פֿון דעסט וועגן, זאָג איך, לאָמיך האָבן די ברכות, וויפֿל מאָל דער רבונו-של-עולם, זאָג איך, טוט אָפּ אַ שטיקל אַרבעט, מעג שוין, זאָג איך, דער שׂונא האָבן אַזאַ יאָר. איז זי דאָך אָבער, זאָל זי מיר מוחל זײַן, אַ נקבֿה, מאַכט זי צו מיר, דו זינדיקסט, טבֿיה, מען טאָר נישט, זאָגט זי, זינדיקן. אָט האָסטו דיר, זאָג איך. איך זאג דען עפעס זאג איך שלעכטס? איך גיי דען חלילה זאג איך קעגן דעם אויבערשטנ'ס גענג זאג איך? ווארום וויבאלד זאג איך אז ער האט זאג איך באשאפן אזוי שיין זיין וועלטל זאג איך אז קינדער זענען נישט קיין קינדער זאג איך און טאטע מאמע זענען בלאטע זאג איך ווייסט ער דאך מסתמא וואס ער האט צו טוהן. פארשטייט זי נישט וואס איך רעד און ענטפערט מיר בוידעם איך שטארב זאגט זי אוועק טובי' ווער וועט דיר קאכן וועטשערע? אזוי מאכט זי צו מיר שטיל און קוקט אויף אים מיט אזעלכע אויגן, אז אפילו א שטיין קען עס רירן. טביה איז דאך אבער נישט קיין אידענע, ענטפער איך אפ מיט א ווערטל, מיט א פסוק און מיט א מדרש, מיט נאך א מדרש. גאלדע, זאג איך, ביסט מיר געווען, זאג איך, געטריי אזויפיל יארן, וועסטו מיך אויף די עלטער, זאג איך, נישט מאכן צום נאר, זאג איך, און טו א קוק אויף מיין גאלדען פיזם. וואס איז דאס, זאג איך, גאלדע? גארנישט מאכט זי צו מיר, קוים קוים וואס זי רעדט. עה, איך זעה די שפיל איז פארן טייוול, נעם איך און שפאן איין דאס פערדל און פאר אוועק אין שטאט אריין און ברענג אראפ א דאקטער, דעם בעסטן דאקטער! איך קום צו פארן אהיים, טע טע טע. מיין גאלדע ליגט שוין אויף דער ערד, מיט א ליכטל צוקאפנס, און זעהט אויס ווי א בערגל ערד וואס מ'האט צונויפגעשארט און איבערגעדעקט מיט שווארצן. און איך שטיי און טראכט מיר, כי זה כל האדם, און דאס איז דער סוף פון דעם מענטשן. איי טי רבונו של עולם וואס די טיסט אפ מיט דיין טביה'ן, וואס וועל איך איצטער טין אויף דער עלטער, פארפינסטערט בין איך געווארן הא? און אזוי האב איך געגעבן א פאל צי צו דער ערד, נו גיי שריי חי וקיים, הערט איר וואס איך וויל אייך זאגן, אז מען זעט פאר זיך דעם טויט, מוז מען ווערן אן אפיקורס און מען הייבט אן נאכצוקלערן מה אנו מה חיינו וואס איז אינגאנצן אט די וועלט מיט די גלגלים וואס זיי דרייען זיך, מיט די באנען וואס זיי לויפן משוגענערווייז, מיט דעם גאנצן טאראראם ארום און ארום, און אפילו בראדסקי מיט זיינע מיליאנען, הכל הבל גארנישט שבגארנישט. בקיצור איך האב איר געדינגען א קדיש גאלדען עליו השלום באצאלט פאר א גאנץ יאר אפריער, א ברירה האב איך געהאט? אז גאט האט מיך געשטראפן? נישט געגעבן מיר קיין זכרים נאר נקבות נאר טעכטער און טעכטער, קיין גוטער איד זאל זיי נישט קענען, איך ווייס נישט צו אלע אידן ווערן אזוי פארשווארצט מיט זייערע טעכטער, צו נאר איך בין אזא פינסטערער שלימזל וואס איך האב צו זיי קיין גליק נישט, דאס הייסט צו די טעכטער אליין האב איך גארנישט,

נאר אז ס'איז געקומען צו די רייד פון מיין ביילקען, מוז איך אייך זאגען נישט מער ווי שלושה דברים, צוויי ווערטער. זינט גאט האנדלט מיט ביילקעס, האט ער נאך אזאן ביילקען נישט באשאפען. מילא פון שיינקייט שמועסט מען נישט. טביה'ס טעכטער ווייסט איר אליין, האבען א שם אויף די וועלט פאר די שענסטע קראסאוויצעס. נאר זי, ביילקע הייסט עס, וועט זיי אלע פארשטעקען אין גארטל. אז מען שמועסט יפהפה איז עס דאך נישט שייך. אקעגן מיין ביילקען מוז מען טאקע זאגן מיט די ווערטער פון אשת חיל שקר החן. איך רעד נישט פון שיינקייט, איך רעד פון כאראקטער רעד איך. גאלד, גינגאלד זאג איך אייך, פון תמיד אן בין איך ביי איר געווען דאס אויבערשטע פון דער מילך. נאר פון זינט מיין גאלדע עליו השלום איז איר צו לענגערע יארן נפטר געווארן, איז דער טאטע געווארן ביי איר

און אפשיקן דעם טאטן אויף די עלטערע יארן קיין ארץ ישראל. מאלט אייך, עס רעדט זיך נאר אזוי. זי איז אין דעם אזוי שולדיג פונקט אזוי ווי איר. אינגאנצן איז דא שולדיג ער, איר אויסדערוויילטער. איך וויל אים נישט שעלטן, א קאזארמע זאל אויף אים איינפאלן. און אפשר אז מיר זאלן וועלן גוט באטראכטן, גריבלען זיך אביסל טיפער, קאן זיין אז איך אליין בין דא מער חייב פון אלעמען. ווארום ס'איז דאך א בפירוש'ע גמרא, חייב אדם נאר ס'איז שיין, כ'לעבן, אז איך דארף אייך דערציילן וואס די גמרא זאגט. בקיצור, איך וועל אייך ניט לאנג האלטן. ס'איז אוועקגעגאנגען א יאר און א יאר, און מיין ביילקע איז אויסגעוואקסן, געווארן קיין עין הרע א מיידל צו לייטן, און טביה טוט זיך זיין געשעפט ווי תמיד. מיטן פערד און וועגעלע פירט ער אפ דאס ביסל מילכיגס זומער קיין בויבעריק, ווינטער קיין יעהופּעץ, א מבול זאל אויף דעם קומען ווי אויף סדום, אָנקוקן קאָן איך נישט אָט די דאָזיקע שטאָט, און ניט אַזױ די שטאָט אַלײן, װי די מענטשן, ניט אַלע מענטשן, נאָר אײן מענטש, אפֿרים דעם שדכן, אַ רוח אין זײַן טאַטנס טאַטן אַרײַן. אָט װעט איר אומיסטן הערן, װאָס אַ ייִד אַ שדכן טוט אָפּ. ויהי היום, קום איך צו פֿאָרן אײן מאָל אַרום חצי אלול קײן יעהופּעץ מיט מײַן ביסל סחורה, איך טו אַ קוק, ויבֿוא המן, אפֿרים דער שדכן גײט, כ'האב אייך אמאל דערציילט פון אים. אפרים איז אפילו א איד, אן איינגעגעסענער, נאר אז מ'דערזעהט אים מוז מען זיך אפשטעלן, אט אזא מין כח האט אין זיך אט דער איד. הער נאר חכם מיינער, זאג איך צו מיין פערדל, שטיי א וויילע וועל איך דיר געבן עפעס קייען. און איך שטעל אפ אפרים דעם שדכן, און געב אים אפ שלום, און מאך מיט אים א שמועס מן הצד. וואס הערט זיך עפעס מכח פרנסה, הא?

זאָג איך, װוּ דען װערן זײ הײַנט געשלאָסן? זאָגט ער, דאָרטן ערגעץ, אין אױסלאַנד. זאָג איך, װאָס-זשע זאָלן טאָן אַזאַ ייִד, װי איך, למשל, װאָס מײַן זײדנס באַבע איז דאָרט קײן מאָל נישט געװען? זאָגט ער צו מיר און דערלאַנגט מיר אַ שמעק טאַביקי, פֿאַר אײַך האָב איך, רב טבֿיה, אַ שטיקל סחורה דאָ, אױפֿן אָרט. זאָג איך, דהײַנו? זאָגט ער, אַ ייִדענע אַן אַלמנה אָן קינדער, מיט ק״ן קערבלעך, געװען אַ קעכין אין אַלע גרעסטע הײַזער, קוק איך אים אן און זאג צו אים, ר' אפרים פאר וועמען מיינט איר דאס א שידוך? זאגט ער, פאר וועם זאל איך מיינען, פאר אייך! זאג איך, אלע בייזע וויסטע חלומות זאלן אויסגיין צו מיינע שונאים'ס קעפ! און נעם און דערלאנג מיין פערד א שמיצל און וויל פארן ווייטער! מאכט צו מיר אפרים, האט קיין פאראיבל ניט ר' טביה! אפשר האב איך אייך פוגע בכבוד געווען? זאגט זשע מיר, וועמען דען האט איר געמיינט? זאג איך, וועמען דען זאל איך מיינען אז ניט מיין מיזינקע?

געווען אין יאפאניע ביי די מלחמה, געבראכט א מטמון מיט גאלד, פארט ארויס מיט ברענענדיגע סוסים מיט קארעטעס, מיט לאקייען ביי די טיר, מיט א בעדל ביי זיך אינעווייניג אין שטוב, מיט מעבל פון פאריזש, מיט א בריליאנטענעם רינג אויף די האנט, נאך גארנישט קיין אלטער מאן, א בחור, אן אמת'ער, א כאלאסטאי, א פרימא, און זוכן זוכט ער א שיין מיידל, מעג זיין ווער זי איז, א נאקעטע, א בארוועסע, אבי א יפת תואר. טררררר זאג איך צו אים, אז איר וועט אזוי פליען זאג איך אן א פאפאס, וועלן מיר פארפארן מיט אייך, ר' אפרים, קיין האצעקלאץ. אויב איך האב קיין טעות נישט זאג איך, האט איר מיר אמאל געהאט גערעדט דעם אייגענעם שידוך זאג איך פאר מיין עלטערע טאכטער פאר האדלען זאג איך. דערהערט פון מיר די דאָזיקע ווערטער, אַז ער כאַפּט זיך ניט, אפֿרים הייסט עס, בײַ די זײַטן און הויבט ניט אָן צו לאַכן, איך האָב געמיינט, דער איד וועט באַקומען די פּאָפּלעקסיע. אָ, זאָגט ער, האָט זיך דערמאָנט, זאָגט ער, אַ מעשׂה, אַז מײַן באָבע איז געלעגן געוואָרן מיטן ערשטן קינד. יענער האָט אָנגעזעצט נאָך פֿאַר דער מלחמה און אַנטלאָפֿן קיין אַמעריקע.

וואס זאל איך אייך זאגן, דער שדכן האט זיך אזוי צעהיצט אז ער האט מיך אראפגענומען פונעם וואגן און ער האט מיך אנגענומען ביי די לאצן און האט מיט מיר אזוי לאנג גע'טרייסלט ביז ס'איז צוגעגאנגען א גאראדאוואי און האט אונז ביידן געוואלט אפפירן אין קאטשומענט אריין. א שטיקל גליק וואס איך האב מיך דערמאנט אינעם פסוק לנכרי תשיך, מיט פאליציי דארף מען וויסן ווי אזוי צו האנדלען. בקיצור, למאַי זאָל איך אײַך לאַנג האַלטן? אָט דער פּאָדהאָצער איז געװאָרן אַ חתן פֿאַר מײַן מיזינקע, בײלקע הײסט עס, און לא אָרכו הימים, און ס'האָט אַ ביסל געדױערט, ביז מיר האָבן געשטעלט אַ חופּה. פֿאַר װאָס זאָג איך, ס'האָט אַ ביסל געדױערט? װײַל זי, בײלקע הײסט עס, האָט נישט געװאָלט דעם שידוך, אַזױ װי מע װיל נישט שטאַרבן. וואָס מער אָט דער פּאָדהאָצער איז צו איר צוגעשטאַנען מיט מתּנות און מיט גילדערנע זייגערלעך און מיט בריליאַנטענע פֿינגערלעך, איז ער איר אַלץ מער נמאס געוואָרן. מיר דאַרף מען קיין פֿינגער אין מויל נישט אַרײַנלייגן. איך האָב עס גאַנץ גוט אַרויסגעזען נאָך איר פּנים, נאָך אירע אויגן, נאָך איר וויינען, וואָס זי האָט געוויינט שטילערהייט. בין איך מיך מיישב איינמאָל און רוף מיך אָן צו איר אַזוי, פֿאַרבײַגייענדיק, הערסטו, ביילקע, זאָג איך,

דו מיינסט זאג איך אז דיין טאטע איז א יונגעלע זאג איך אדער דער מח איז אים אויסגעטריקנט געווארן און ער פארשטייט נישט זאג איך אז דו טוסט דאס צוליב דיין אלטן טאטן? דו ווילסט אים זאג איך פארזארגן מיט א גוטע עלטער ער זאל האבן וואו דעם קאפ אנצושפארן ער זאל חלילה נישט דארפן גיין זאג איך איבער די הייזער? אויב דו מיינסט אזוי ביסטו זאג איך א גרויסע נאר זאג איך

און ווי זי שעצט זיך גליקליך זאג איך מיט איר שלימזל פעפערל. אנו, זייט א חכם און טרעפט וואס ענטפערט זי מיר דערויף, ביילקע הייסט עס. צו האדל'ן זאגט זי זאלסטו מיך זאגט זי ניט גלייכן. האדל איז געווען זאגט זי אין אזא צייט ווען די גאנצע וועלט זאגט זי האט זיך געוויגט זאגט זי, געהאלטן אט אט ביי איבערקערן זיך, האט מען זיך געזארגט זאגט זי פאר די וועלט, און זיך האט מען פארגעסן. און איצט זאָגט זי, אַז די וועלט איז אַ וועלט, זאָגט זי, זאָרגט זיך יעדער פֿאַר זיך, און די וועלט האָט מען פֿאַרגעסן, אָט אַזוי ענטפֿערט זי מיר דערויף, ביילקע הייסט עס, און גייט פֿאַרשטייט וואָס זי מיינט. נו, איר זענט עפּעס אַ מבין אויף טבֿיהס טעכטער? איר האָט זי באַדאַרפֿט זען צו דער חופּה, אַ פּרינצעסן! איך בין נאָר געשטאַנען און געשפּיגלט זיך אין איר און געטראַכט צו זיך אַליין, אָט דאָס איז ביילקע, טבֿיהס טאָכטער? ווי האט זי זיך אויסגעלערנט אזוי שטיין און אזוי גיין און אזוי האלטן דעם קאפ און אזוי אנטוהן זיך ס'זאל אויף איר זיין ווי אויסגעגאסן. נאר לאנג שפיגלען זיך אין איר האט מען מיך נישט געלאזט, אין דעם זעלבן טאג פון דער חופה, ארום האלב זעקס פארנאכט, האט זיך דאס פארל אויפגעהויבן און הולך משה מרדכי. מען איז אוועק מיטן קוריער צו אל די גוטע יאר קיין נאטאליע ווי די מאדע איז ביי די גרויסע, און צוריק איז מען געקומען ערשט ארום חנוכה, מען האט געשיקט נאך מיר איך זאל למען השם תיכף ומיד קומען צו פארן קיין יעהופּעץ. איז דאס מיר באלד אריין אין קאפ אריין, ממה נפשך, זיי זאלן וועלן איך זאל גלאט אזוי קומען, וואלטן זיי אנגעזאגט איך זאל קומען און א סוף. צו וואס טויג נאך דער למען השם מיטן תיכף ומיד, מסתמא מוז דאך זיין עפעס א זאך, פרעגט זיך א קשיא וואס פאר א זאך, און אלערליי מחשבות און געדאנקען גוטע און שלעכטע קריכן מיר אין קאפ אריין, אפשר האט זיך שוין דאס פארפאלק דארטן צעאמפערט ווי די קעץ, און עס האלט ביי זיי ביים גט'ן, און באלד טאקע שלאג איך מיר אפ, ביסט א נאר, טביה. למאַי זאָלסטו וועלן אויסלייגן אויפֿן שלעכטן? פֿון וואַנען ווייסטו וואָס מע רופֿט דיך? אפֿשר האָבן זיי זיך פֿאַרבענקט נאָך דיר און ווילן דיך זען? אָדער אפֿשר וויל ביילקע, אַז איר טאַטע זאָל זײַן נאָענט נעבן איר? אָדער אפֿשר וויל גאָר פּאָדאָצער דיר געבן אַ שטעלע, דיך צונעמען צו זײַנע געשעפֿטן און מאַכן דיך פֿאַר אַ משגיח אויף זײַנע פּאָדראַדן? סיי ווי סיי, פארן דארף מען, און איך זעץ מיך אויף, און וילך חרנה איך פאר קיין יעהופּיץ. פארנדיג אזוי גייט מיר איבער דער כח הדמיון און שטעלט זיך מיך פאר אז איך האב אוועקגעווארפן דאס דארף, פארקויפט די בהמה'לעך מיט דעם פערד און וועגעלע, מיט האקל באקל,

ווי קום איך, אזא שטיל מענטשל ווי טביה, צו אזעלכע גרויסע געשעפטן? וואס טויג מיר דער טאראראם מיטן יריד, מיטן הו הא טאג ווי נאכט, ווי זאגט איר, להושיבי עם נדיבים, זיך טוישן מיט די מיליאנטשיקעס? לאזט מיך אפ, איך וויל האבן א רואיגע עלטער. אריינקוקן אמאל אין א משניות, זאגן א קאפיטל תהילים, מען דארף דאך אמאל אינזין האבן יענע וועלט אויכעט, צי ניין? ווי זאגט שלמה המלך. א מענטש איז א טשיסטע בהמה און פארגעסט אז וויפיל ער זאל ניט לעבן מוז ער אמאל שטארבן. אט מיט אזעלכע געדאנקען און מחשבות בין איך געקומען צו פארן למזל קיין יעהופּעץ גאר צו מיין פאדאצערן. מילא, איך זאל מיך גיין בארימען, דערציילן אייך רוב גודלו ורוב עושרו, זיין דירה מיט זיין זיצעכץ איז נישט שייך צו זאגן. איך האב נאך קיינמאל נישט געהאט די זכי' צו זיין ביי בראדסקין אין שטוב, נאר איך בין מיר משער על פי שכל אז שענער ווי ביי דעם פאדאצער קען שוין גארניט זיין. איר קענט פארשטיין שוין פון דעם אליין וואס פאר א דירה מלוכה דאס איז, אז דער שומר וואס ביי דער טיר, א ווערגעלעץ מיט זילבערנע קנעפ, האט מיך בשום אופן נישט געוואלט אריינלאזן אינעווייניג, כאטש געב אים א קרענק! וואס טוט זיך דא? די טיר איז א גלעזערנע טיר,

צו אַן אייגענע טאָכטער זאָל מען דאַרפֿן האָבן זכות אָבֿות? אַז אָך און וויי איז צו דײַן גרויען קאָפּ טבֿיה, צו וואָס דו האָסט זיך דערלעבט. אַזוי טראַכט איך מיר און קוק דורך דער גלעזערנער טיר און דערזע עפּעס אַ מיידל דרייט זיך אַרום, אַ פּנים אַ פּאָקאָיאָווע זייערע, טראַכט איך מיר, מחמת די אויגן אירע זענען ווי בײַ אַ גנבֿטע, אַלע פּאָקאָיאָוועס האָבן גנבֿישע אויגן. איך בין אַן אײַנגייער אין אַלע נגידישע הייזער און איך בין באַקאַנט מיט אַלע פּאָקאָיאָוועס.

דאָ זיצט פּאָדאָצער, זאָגט זי, דאָ, װיבאַלד אַזױ זאָג איך, ביסטו פֿון מײַנע מענטשן, זאָג איך, גײ, זאָג איך, זאָג דײַן מאַדאַם פּאָדאָצער, זאָג איך, אַז זי האָט אַ גאַסט, זאָג איך, דער טאַטע אירע, טבֿיה, איז געקומען, זאָג איך, צו גאַסט און שטײט שױן, זאָג איך, אַ היפּשע װײַלע אין דרױסן, זאָג איך, כּעני בפּתח, ווארום ער האט נישט זוכה געווען, זאג איך, צו געפינען חן און לייטזעליקייט אין די אויגן פון אט דעם דאזיקן עשו מיט די זילבערנע קנעפ, די כפרה, זאג איך, זאל ער זיין פאר דיין מינדעסטן נאגל. אויסגעהערט מיינע דיבורים, האט דאס מיידל מיט א געלעכטער פון א משומדת, פארהאקט די טיר גלייך מיר אונטער די נאז, אוועקגעלאפן ארויף, אראפגעלאפן אראפ, אריינגעלאזט און אריינגעפירט מיר אינעווייניג אין א מין פאלאץ, וואס מיינע אבות אבותינו האבן עס נישט געזעהן אין חלום אפילו, זייד און סאמעט און גאלד און קרישטאל, און אז איר גייט פילט איר נישט די טריט מחמת איר שפאנט מיט די זינדיגע פיס אויף טייערסטע דיוואנעס ווייך ווי שניי, היינט זייגערס, זייגערס, אויף די ווענט זייגערס, אויף די טישן זייגערס, אן א שיעור זייגערס, רבונו יונה האסט אסאך אזוינע, צו וואס דארף עס א מענטש אזויפיל זייגערס? אזוי טראכט איך מיר, און גיי מיר די הענט פארלייגט ארונטער אביסל ווייטער. איך טו א קוק, עטליכע טוביהס מיטאמאל שניידן זיך אקעגן מיר פון אלע זייטן, איין טוביה גייט אהער, דער אנדערע טוביה אהין, איינער צו מיר, דער אנדערע פון מיר, טפו זאלסטו מיר ווערן, פון אלע פיהר זייטן שפיגלען. נאר אזא מין פויגל ווי אט דער פאדריאטשיק קען זיך פארגינען אזויפיל זייגערס מיט אזויפיל שפיגלען. און עס קומט מיר אויף די געדאנקען פדהצור א גראבס און א קיילעכיגס מיט א ליסינע איבערן גאנצן קאפ און ס'רעדט הויך און ס'לאכט דריבניטשקע און איך דערמאן מיך ווי אזוי ער איז געקומען צו מיר דאס ערשטע מאל אין דארף אריין מיט די ברענעדיגע סוסים, זיך צעלייגט ביי מיר ווי ביי זיין טאטן אין וויינגארטן, זיך באקאנט מיט מיין ביילקען, מיך אוועקגערופן אויף א זייט און איינגערוימט א סוד אויפן אויער, נאר אזוי הויך אז מען האט געקאנט הערן אויף יענע זייט יעהופעץ. וואס איז געווען דער סוד? דער סוד איז געווען אז מיין טאכטער איז אים געפעלן און ער וויל אז ס'זאל זיין איינס צוויי דריי און א חופה. מילא אז מיין טאכטער איז אים געפעלן דאס פארשטייט מען מיט שכל, נאר דער איינס צוויי דריי איז מיר אריין כחרב פיפיות, ווי א טאמפער מעסער אין הארצן אריין, וואס הייסט דאס איינס צוויי און דריי און א חופה? און וואו בין איך? און וואו איז ביילקע? איי האט זיך מיר געוואלט אים אריינהאקן אפאר פסוקים מיט א מדרש ער זאל מיך האבן צו געדענקען, נאר צוריק האב איך מיך מיישב געווען. למה זה אנכי? וואס דארפסטו זיך מישן טוביה צווישן קינדער? אסאך האסטו געפועלט ביי דיינע עלטערע טעכטער אז דו האסט געוואלט זאגן דעות אויף זייערע שידוכים, האסט זיך אנגערעדט ווי א פויק, אויסגעשאסן די גאנצע סחורה, און ווער איז געבליבן א נאר? טוביה אקיצור לאמיר אוועקווארפן ווי זאגט איר דארטן אין אייערע ביכלעך דעם בן מלך און זיך נעמען צו דער בת מלכה. האָב איך זײ הײסט עס צוליב געטאָן און בין צו זײ געקומען קײן יעהופּעץ און עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ חתונה, שלום-עליכם, עליכם-שלום, װי גײט עס, װאָס מאַכט איר גוטס, זיצט. מיט די אַלע איבעריקע צערעמאָניעס װי געװײנטלעך. איך, זאָל זײַן דער ערשטער אױפֿן אַרױספֿאָר, זײ אַ פֿרעג טון, מה יום מיומים, װאָס איז דאָס רופֿן, װאָס איר האָט מיך גערופֿן, פּאַסט נישט. טבֿיה איז נישט קײן ייִדענע, ער האָט צײַט. דערווייל קומט צו א פארשוין מיט גרויסע ווייסע הענטשקעס און זאגט אז דער אנבייסן שטייט שוין אויפן טיש. מיר הויבן זיך אויף אלע דריי און מיר קומען אריין אין א חדר אריין פון גאלע דעמב, דער טיש א דעמבענע, די בענקלעך דעמבענע, די ווענט פון דעמב, די סטעליע דעמב, און אלץ איז געשניצט און געפארבט און געמאלט און געצאצקעט און אויפן טיש בגדי מלכות, טיי מיט קאווע און מיט שאקאלאדע און מיט פוטער געבעקס און מיט גוטן קאניאק און די בעסטע געזאלצנס און אזעלכע מיני מאכל און פירות און אויבסן, ס'איז מיר א חרפה אויסצוזאגן נאר איך האב מורא אז מיין ביילקע האט זיי ביי איר טאטנ'ס טיש קיינמאל נישט געזען אפילו

און עס טוט מיר הארציג באנג, גלייך ווי איך וואלט עפעס געמאכט א שלעכט געשעפט, אפגעטון א זאך וואס איז פארפאלן, א שטייגער כדומה למשל ווי איך וואלט אויסבייטן מיין האראפאשנעם פערדל אויף א לאשעקל וואס מען ווייסט נאכנישט וואס פון דעם וועט אמאל זיין, אדער א פערד, אדער א דראנג, עך, ביילקע, ביילקע, טראכט איך מיר, וואס פון דיר איז געווארן? אמאל, געדענקסטו ווי דו פלעגסט זיצן ביינאכט ביי א רויכעדיג לעמפל און נייען און זינגען א לידל אדער נעמען אין א כהרף עין אויסמעלקן צוויי בהמה'לעך אדער גאר פארקאטשען די ארבל און אפקאכן מיר א פראסטן מילכיגן בארשט אדער טייגלעך מיט פאסאליס אדער פאמפושקעס מיט קעז אדער שקצים מיט מאן און א זאג טון צו מיר טאטע גיי וואש זיך איז דאך עס געווען ווי דער בעסטער ניגון. איצט זיצט זי מיט איהר פדהצור'ן ווי א בת מלכה, צוויי מענטשן דערלאנגן צום טיש, קלאפן מיט די טעלער, און ביילקע, זי זאל עס אויסרעדן אפילו א ווארט, זעהט איר, ער, פדהצור הייסט עס, רעדט שוין פאר זיי ביידן, דאס מויל מאכט זיך אים נישט צו. זינט איך לעב האב איך נאכנישט געזעהן א מענטש זאל אזוי ליב האבן פלאפלען און פלוידערן. דער שווארץ יאר ווייסט וואס, און בשעת מעשה לאכן דריבניטשקע מיט א קליין געלעכטערל. דאס ווערט אנגערופן ביי אונז, אליין געזאגט א חכמה, אליין געלאכט. אחוץ אונז דריי זיצט נאך איין פארשוין ביים טיש, א נפש מיט רויטע באקן, איך ווייס נישט ווער ער איז און וואס ער איז, נאר אן אכל'ער, ווייזט אויס דארף ער זיין נישט קיין קליינער, ווארום די גאנצע צייט וואס דער פדהצור האט גערעדט און געלאכט, האט ער געפאקט אין די באקן, ווי אין פרק שטייט געשריבן שלשה שאכלו, ער האָט געגעסן פֿאַר דרײַ. דער האָט געגעסן, און יענער האָט גערעדט, און אַלץ עפּעס אַזעלכע פּוסטע זאַכן, װאָס קריכן מיר נישט אין די לינקע פּאה, פּאָדראַד, גובערנסקע פּראַװלעניע, אָדיעלעניע װעדאָמאָסט, קאַזנאַטשײסטװע, יאַפּאָניע. פֿון אַלצדינג האָט מיך אינטערעסירט נאָר אײן יאַפּאָניע, װײַל מיט יאַפּאָניע האָב איך מיך אָנגעקערט אַ שטיקל מחותּן בשעת מלחמה, ווייסט איר דאך, זענען פערד געווארן בחשיבות גדול, מען האט זיי געזוכט מיט ליכט, האט מען געטראפן מסתמא צו מיר אויך, מען האט גענומען מיין פערדל צום סמיק, אויסגעמאסטן מיט אן ארשין, א טרייב געטאן אהין אהער, און מען האט דעם געגעבן א ווייסן בילעט, האב איך זיי געזאגט, זאג איך, איך האב געוואוסט פריער, זאג איך, אז ס'איז אומזיסט אייער טירחא, ווי אין פסוק שטייט, יודע צדיק נפש בהמתו, נישט טביה'ס פערד גייט אויף א מלחמה, נאר האט קיין פאריבל נישט פאני שלום עליכם. איך מיש אייך איינס מיטן אנדערע און קען אוודאי חלילה אראפשלאגן זיך פון שליאך, ווי זאגט איר, נחזור לענייננו. לאמיר בעסער גיין צום עיקר המעשה. בקיצור האבן מיר הייסט עס גאנץ פיין אויסגעטרונקען און פארביסן אזוי ווי גאט האט געבאטן, און אז מען איז אויפגעשטאנען פונעם טיש נעמט ער מיך פדהצור הייסט ער אונטער די האנט און פירט מיך אריין אין א באזונדערן קאבינעט אריין אויפגעפוצט כיד המלך, מיט ביקסן און מיט שפיזן אויף די ווענט, און מיט הארמאטן אויפן טיש, און זעצט מיך אוועק אין א מין דיוואן, ווייך ווי פוטער, און נעמט ארויס פון א גאלדענע פושקע צוויי גרויסע גראבע שמעקנדיגע ציגייערן, און פאררויכערט איינע זיך, די אנדערע מיר, און זעצט זיך אוועק אקעגן מיר, ציט אויס די פיס, און מאכט צו מיר אזוי. ווייסט איר וואס איך האב געשיקט נאך אייך? אהא, קלער איך מיר, אט דא וויל ער מסתם א שמועס טוהן מכח אַכצן און דרײַצן. נאר איך מאך מיך תמ'עוואטע און רוף מיך אן צו אים אזוי, השומר אחי אנכי, פון וואנעט זאל איך וויסן? מאכט ער צו מיר, איך האב געוואלט רעדן מיט אייך טאקע וועגן אייך אליין. א סלוזשבע, טראכט איך מיר, און טוה א מאך צו אים, אבי נאר עפעס גוט, מהיכא תיתי, לאמיר הארכן. נעמט ער ארויס דעם ציגייער פון די ציין, פדהצור הייסט עס, און הויבט מיר אן מיט א גאנצע דרשה. איר זענט, זאגט ער, א איד, נישט קיין נאר. און איר וועט קיין פאראיבל נישט האבן וואס איך וועל מיט אייך רעדן אפענטליך. איר דארפט וויסן, זאגט ער, אז איך פיר גרויסע געשעפטן, אז מען פירט אזעלכע גרויסע געשעפטן ווי איך, יאָ, טראַכט איך מיר, דאָס מיינט ער מיך, און איך האַק אים איבער אין מיטן און רוף מיך אָן צו אים, ווי די גמרא זאָגט, זאָג איך, שבת אין פּרק, מרבה נכסים מרבה דאגה, ווייסט איר, זאָג איך, דעם פּשט פון דער גמרא? ענטפערט ער מיר אָפּ גאַנץ אָפנטליך, איך וועל אייך זאָגן, זאָגט ער, דעם ריינעם אמת, זאָגט ער, איך האָב, זאָגט ער, קיין גמרא קיינמאָל נישט געלערנט, זאָגט ער, און איך ווייס אַפילו נישט, זאָגט ער, וואָס אַ פּנים זי האָט. אַזױ זאָגט ער צו מיר, פּאָדאָצער הײסט עס, און צעלאַכט זיך דריבניטשקי מיט זײַן קלײן געלעכטערל, איר פֿאַרשטײט אַן עסק? דאַכט מיר, אַז גאָט האָט דיך געשטראָפֿט, ביסט אַן עם-הארץ, טאָ לאָז כאָטש זײַן כאַטע פּאָקרישקע, װאָס דאַרפֿסטו זיך נאָך באַרימען דערמיט? אַזױ טראַכט איך מיר און מאַכט צו אים, איך האָב אײַך טאַקע אַזױ געשאַצט, זאָג איך, אַז צו די זאַכן זענט איר נישט שײך, נאָר לאָמיר, זאָג איך, הערן, װאָס װײַטער? מאַכט ער צו מיר.

אַזױ מאַכט ער צו מיר, פּאָדאָצער הײסט עס, און איך זיץ און קוק אױף זײַן גלאַנצנדיקע ליסינע און טראַכט מיר, עס קאָן זײער זײַן, אַז דו קאָנסט זיך ליטשנען מיטן גובערנאַטאָר, אַז ראָטשילד זאָל אַמאָל קומען צו דיר אין שטוב אַרײַן, נאָר רעדן רעדסטו װי אַ כּלב שבכּלבֿים. און איך רוף מיך אָן צו אים, שױן אַ ביסל מיט פֿאַרדראָס, װאָס-זשע, זאָג איך, טוט מען דערצו, טאָמער, זאָג איך, קומט טאַקע צו אײַך אַמאָל ראָטשילד? מיינט איר דאך אז ער פארשטייט דעם שטאך, לא דובים ולא יער, עס הויבט זיך גארנישט אן. איך האב געוואלט זאגט ער אז איר זאלט אוועקווארפן זאגט ער אט דאס מילכיגעס און זאלט זיך פארנעמען זאגט ער מיט עפעס אנדערש. דהיינו זאג איך מיט וואס? מיט וואס איר ווילט זאגט ער, ווינציג געשעפטן זאגט ער פאראן אויף דער וועלט, איך וועל אייך זאגט ער אונטערהעלפן מיט געלט וויפיל מען וועט באדארפן אבי זאגט ער איר זאלט ווערן אויס טוביה דער מילכיגער, אדער שאט זאגט ער.

הויב דיך אויף, טו א קוש די מזוזה, געב א קלאפ מיט דער טיר און הולך לעולמו, פאשאל, אן א זיי געזונט! אזוי שטארק האט דאס מיך א נעם געטון ביי דער לעבער. אן עזות פון א פאדראטשיק? וואס הייסט? דו הייסט מיר אוועקווארפן אן ערליכע בכבוד'ע פרנסה און פארן קיין אמעריקע? באשר טאמער וועט צו דיר אמאל קומען רוטשילד בכן דארף טוביה דער מילכיגער לויפן אין דער וועלט אריין? און דאס הארץ קאכט אין מיר ווי א קעסל. און אביסל אויפגעטראגן בין איך נאך פון פריער. מיך האט געברענט אויף איר, טאקע אויף מיין ביילקען. וואס זיצסטו דארטן ווי א בת מלכה צווישן די הונדערט זייגערס מיט די טויזנט שפיגלן בשעת מען טרייבט דא דיין טאטן טוביה'ן קאליסטרוי אויף הייסע קוילן?

אים אז איר זאגט א פסוק גיט ער אייך דריי פסוקים סדאטשע. ווארט אויס פאדראטשיק מיינער, אט וועל איך דיר באלד אריינהאקן א פסוק וועט דיר ווערן פינסטער אין די אויגן. אזוי טראכט איך מיר און רוף מיך אן צו אים בזה הלשון. מילא זאג איך וואס די גמרא איז פאר אייך א סוד בין איך זאג איך אייך מוחל אז א איד זיצט אין יעהופעץ און הייסט פאדאצער און איז א פאדראטשיק מעג זאג איך די גמרא ליגן אויפן בוידעם. אבער א פראסטן פסוק זאג איך, דאס וועט דאך שוין פארשטיין זאג איך א גוי אין פאסטעלעס אויך. איר ווייסט דאך זאג איך וואס דער תרגום אונקלוס זאגט אויף לבן הארמי, מזנבתא דחזירתא לא מאכנתא שטריימלתא. קוקט ער אויף מיר ווי א האן אין בני אדם און מאכט צו מיר, וואזשע הייסט עס? דאס הייסט זאג איך אז פון א חזירישן עק קען מען קיין שטריימל נישט מאכן. אַקעגן װאָס, זאָגט ער, זאָגט איר דאָס? אַקעגן דעם, זאָג איך, װאָס איר הײסט מיר פֿאָרן קײן אַמעריקע. צעלאַכט ער זיך דריבניטשקע און מאַכט צו מיר, אַמעריקע ניט, איז אפֿשר קײן ארץ-ישׂראל? אַלע אַלטע ייִדן פֿאָרן קײן ארץ-ישׂראל. אַזױ װי ער האָט דאָס מיר אױסגערעדט, אַזױ איז עס מיר אַרײַן װי אַן אײַזערנער צװאָק אין מוח אַרײַן. שאַ, אפֿשר איז דאָס נישט אַזױ קרום, טבֿיה, װי דו מײנסט?

ביז וואנען איז דער שיעור צו טאפטשען זיך אויף דער וועלט? און אגב דארפט איר וויסען פאני שלום עליכם אז מיך ציט שוין לאנג אהין קיין ארץ ישראל, איך וואלט א בעלן געווען זיין ביי דער כותל מערבי, מערת המכפלה, דער מוטער רחל'ס קבר, אנקוקען מיט מיינע אויגען דעם ירדן, דעם בארג סיני, דעם ים סוף, פיתום מיט רמסס ווי זיי זעהן אויס, וכדומה אזעלכע זאכען. און מיינע מחשבות טראגן מיך אוועק אהין אין געבענשטן לאנד כנען, ווי זאגט איר, ארץ זבת חלב ודבש, שלאגט ער מיר איבער פדהצור הייסט עס מיינע רעיונות סאמע אינמיטן, רופט זיך אן צו מיר, נו? וואס דארף מען דא זאגט ער אזוי לאנג טראכטן, איינס צוויי דריי. ביי אייך זאג איך איז ברוך השם אלצדינג איינס צוויי דריי, ווי די גמרא זאגט זאג איך הא גברא והא טסקא, און ביי מיר זאג איך איז דאס א הארב שטיקל משניות ווארום אויפהויבן זיך זאג איך און פארן קיין ארץ ישראל דארף מען זאג איך האבן מיט וואס הע, צולאכט ער זיך דריבניטשקע מיט זיין קליין געלעכטערל, שטייט אויף, גייט צו צום טיש, עפנט אויף א טישקעסטל און נעמט ארויס פון דארטן א טייסטער און ציילט מיר אפ אחת ואחת, לאז זיך אייך דאכטן א שיינע מטבע, און איך בין דווקא נישט פויל אויף דער פען און נעם צונויף דאס ביסל פאפיר, דער כח פון געלט, און לאז עס אראפ העט ווייט אין קעשענע, און וויל אים זאגן כאטש אפאר פסוקים מיט א מדרש וואס זאל פארענטפערן ארום און ארום. הערט ער מיך ווי דעם קאָטער און מאַכט צו מיר, און דאָס װעט אײַך זײַן, זאָגט ער, גענוג ביז אַהין איבערן קאָפּ, און אַז איר װעט קומען, זאָגט ער, אױפֿן אָרט און װעט דאַרפֿן געלט, זאָלט איר שרײַבן, זאָגט ער, אַ בריװ, װעט מען אײַך אײנס, צװײ, דרײַ באַלד אַרױסשיקן געלט. און דערמאָנען אײַך נאָך אַ מאָל װעגן פֿאָרן, זאָגט ער, פֿאַרשפּאָרט מען דאָ, װאָרעם איר זענט דאָך, זאָגט ער, עפּעס אַ ייִד מיט יושר און מיט סאָװעסט.

וואס האט זיך מיר געחלומט יענע נאכט און היינטיגע נאכט, אזוי טראכט איך מיר און קוק אויף מיין ביילקען, איר זאלט זאגן זי זאל זיך עפעס אפילו פארקרימען, שטייט ווי א בוים, קיין טראפן בלוט אין פנים, קוקט פון אים אויף מיר, פון מיר אויף אים,

כאָטש די אויגעלעך קלעפּן זיך אים, עס גלוסט זיך אים, ווייזט אויס, כאַפּן אַ דרימל. פֿאָרן דאַרפֿט איר, זאָגט ער צו מיר, פֿון דאַנען קיין אָדעס, זאָגט ער, מיטן קוריער, און פֿון אָדעס, מיטן ים, אַזש ביז יפֿו, און פֿאָרן מיטן ים, זאָגט ער, איז די בעסטע צייט נאָר איצט, וואָרום, זאָגט ער, שפּעטער הויבן זיך אָן די ווינטן, מיט די שנעען, מיט די בורעס, מיט, מיט, מיט. אזוי זאגט ער, און די צונג פלאנטעט זיך אים שוין אזוי ווי איינער וואס וויל שלאפן, נאר ער הערט נישט אויף צו קלאפן ווייטער. און אז איר וועט זיין זאגט ער פארטיג צו די נסיעה, זאלט איר אונז זאגט ער געבן צו וויסן, וועלן מיר ארויספארן זאגט ער ביידע צום וואקזאל מיט אייך זיך אפגעזעגענען, ווארום ווען קענען מיר זיך שוין זען? אַזױ לאָזט ער אױס, איך בעט איבער אײַער כּבֿוד מיט אַ גרױסן געניץ, שטײט אױף און רופֿט זיך אָן צו איר, צו בײלקען הײסט עס, דושענקע, װעסט, זאָגט ער, זיצן דאָ אַ ביסל, און איך װעל, זאָגט ער, גײן זיך צולײגן אַ װײַלע. האָסט נאָך קײנמאָל אַזאַ גלײַכס נישט געזאָגט, װי איך בין אַ ייִד. אַצינד װעל איך כאָטש האָבן צו װעמען מײַן ביטער האַרץ אױסצולאָזן. אַזױ טראַכט איך מיר און װיל מיך געבן אַ נעם צו מײַן בײלקען, איר אױסלױמערן אַלץ דינג, װאָס האָט זיך צונױפֿגעזאַמלט בײַ מיר פֿאַר דעם גאַנצן פֿרימאָרגן. ערשט אַז זי טוט אַ פֿאַל צו מיר אױפֿן האַלדז, בײלקע הײסט עס, און הױבט אָן צו װײנען, אָבער װי אַזױ מײנט איר װײנען, מײַנע טעכטער? נישט געדאַכט זאָלן זײ װערן, האָבן אַלע אַזאַ טבֿע. פֿריִער מענטשלען זײ זיך און בעריען זיך, און קומט צו עפּעס, וויינט מען ווי א בערעזענע. אט נעמט למשל מיין עלטערע טאכטער האדל הייסט עס. קארג האט זי איינגעלייגט די וועלט אין דער לעצטער מינוט בשעת זי האט באדארפט אוועקפארן אפריכטן גלות מיט איר פעפערל אין די קאלטע מדינות נאר ווייס איך ס'א דמיון יענער דארף ביי איר הייצן די הרובע. איך וועל אייך זאגן דעם רעכטן אמת. איך אליין ווי איר קענט מיר שוין אביסל בין נישט קיין מענטש פון טרערן. גוט וויינען האָב איך געוויינט נאָר איין מאָל בשעת מיין גאָלדע עליו השלום איז געלעגן אויף דער ערד, און נאָך איין מאָל האָב איך מיך גאַנץ געשמאַק אויסגעוויינט בשעת האָדל איז אַוועקגעפאָרן צו איר פעפערל און איך בין געבליבן אויפן וואָקזאַל ווי אַ גרויסער נאַר איינער אַליין מיט מיין פערדל, און נאָך עפּעס אַ פּאָר מאָל האָט זיך געטראָפן וואָס איך האָב מיך אַביסל, ווי זאָגט איר, צעיאַכמערט, און ווייטער געדענק איך עפּעס נישט איך זאָל האָבן אַ טבע פון וויינען. נאָר בײלקע מיט אירע טרערן האָבן מיך אַזױ פֿאַרקלעמט בײַ דער נשמה, אַז איך האָב מיך נישט געקאָנט אײַנהאַלטן און איך האָב שױן נישט געהאַט דאָס האַרץ אַפֿילו איך זאָל איר זאָגן אַ קרום װאָרט. מיט מיר באַדאַרף מען קײן סך נישט רעדן. איך הײס טובֿיה. איך האָב באַלד פֿאַרשטאַנען אירע טרערן. דאָס איז נישט געװען גלאַט אַזױ זיך טרערן. דאָס זענען געװען, פֿאַרשטײט איר מיר, טרערן פֿון על-חטא שחטאתי לפּניך בנישט-פֿאָלגן אַ טאַטן. און אנשטאט דעם וואס איך זאל זי מכבד זיין ווי זי איז ווערט, און אויסגיסן כל חמתי אויף איר פדהצורן, האב איך גאר גענומען אויסרעדן איר דאס הארץ מיט אזא משל, מיט אזא משל, ווי טוביה קען. הערט זי מיך אויס, ביילקע הייסט עס, און מאכט צו מיר, ניין טאטע, נישט דאס זאגט זי, וויין איך. איך האב צו קיינעם זאגט זי קיין טענות נישט, נאר אט דאס זאגט זי, וואס דו פארסט אוועק זאגט זי איבער מיר, און איך קאָן, זאָגט זי, דערצו גאָרנישט העלפֿן, אָט דאָס, זאָגט זי, בראָט מיך. גײ שױן, גײ, זאָג איך, דו רעדסט, זאָג איך, װי אַ קינד. האָסט פֿאַרגעסן, זאָג איך, אַז מיר האָבן נאָך אַ גרױסן גאָט, און אַז דײַן טאַטע איז נאָך, זאָג איך, בײַ אַלע חושים? בײַ דײַן טאַטן, זאָג איך, שפּילט אַ ראָלע זיך דורכפֿאָרן קײן ארץ-ישׂראל און קומען צוריק, װי אין פּסוק, זאָג איך, שטײט געשריבן, ויסעו ויחנו, טודאַ אי נאַזאַד. אַזױ רעד איך איר אױס דאָס האַרץ, און אינעװײניק בײַ זיך טראַכט איך מיר, טובֿיה, דו לײַגסט, פֿאָרסטו אַװעק קײן ארץ-ישׂראל, איז עליו-השלום, אױס טובֿיה! און פּונקט װי זי װאָלט טרעפֿן מײַנע געדאַנקען, מאַכט זי צו מיר אַזױ, נײן, זאָגט זי, טאַטע, אָט אַזױ טרײסט מען אַ קלײן קינד, מע גיט דעם, זאָגט זי, אַ ליאַלקע אַ שפּילעכל אין די הענט אַרײַן און מע דערצײלט דעם, זאָגט זי, אַ שײנע מעשׂה פֿון אַ ציגעלע אַ װײַסע, אויב זאגט זי שוין יא דערציילן א מעשה וועל איך זאגט זי דיר דערציילן נישט דו מיר נאר די מעשה וואס איך וועל דיר דערציילן טאטע איז מער טרויעריג ווי שיין. אט אזוי מאכט זי צו מיר ביילקע הייסט עס. טוביה'ס טעכטער רעדן נישט גלאט. און זי נעמט און לייגט מיר אוועק א מענה לשון א גאנצע מגילה אדער א מעשה פון טויזנט איין נאכט ווי אט אזוי אט דער פדהצור אירער איז פון קליין גרויס געווארן.

בארימט זיך אז ער שטאמט פון די גרויסע פדהצורן, אז זיין טאטע איז אויך געווען א בארימטער פאדראטשיק. כאטש זאגט זי, ער ווייסט גאנץ גוט אז איך ווייס אז ער איז געווען א קלעזמער. היינט, זאגט זי, דערציילט ער אלעמען אז זיין ווייב'ס טאטע איז געווען א מיליאנטשיק. וועמען זאג איך? מיינט ער דאס מיך? אפשר איז מיר, זאג איך, באשערט געווען אמאל צו האבן מיליאנען, זאג איך, זאל איך דערמיט אפקומען?

און ביי אונז זאג איך ווערט דאס אנגערופן פשוט א נכפהניק זאג איך, אדער א מייאסעניק. ניין זאגט זי טאטע, דו קענסט אים ניט, ער איז גארניט אזא שלעכטער ווי דו מיינסט, ער איז נאר א מענטש וואס א מינוט איז ער אזוי און א מינוט איז ער אנדערש, ער האט זאגט זי א גוט הארץ און א ברייטע האנט, אים אז מען מאכט זאגט זי א קרום פנים, און אבי מען טרעפט די גוטע מינוט וועט ער אוועק געבן די נשמה. און ווער שמועסט זאגט זי פון מיינעט וועגן איז דאס טעלעכל פון הימל, דו מיינסט זאגט זי איך האב אויף אים שוין גאר קיין שום שליטה ניט, אט האב איך ביי אים נישט לאנג געפועלט ארויסראטעווען האדלען מיט איר מאן פון ווייטע גובערניעס, ער האט מיר זאגט זי געשוואוירן אז ער וועט זיך לאזן קאסטן א סך טויזנטער נאר מיט איין תנאי אז זיי זאלן פון דארט

בין נישט איך. עס קומט אויס ווי מיר זאגן זאג איך אין פרק אם אין אני לי מי לי, איך בין נישט איך, דו ביסט נישט דו. אט אזוי זאג איך צו איר מיט א ווערטל און מיט א פסוק, כאטש דאס הארץ ווערט מיר צעריסן אויף שטיקער, זעענדיג ווי מיין קינד ווערט נעבעך פארשווארצט, ווי זאגט איר, אין עושר און אין כבוד. דיין שוועסטער האדל, זאג איך, וואלט נישט אזוי געטון. שלאגט זי מיר איבער ביילקע הייסט עס, און מאַכט צו מיר אַזוי, איך האָב דאָך דיר געזאָגט, זאָג איך, אַז צו האָדלען זאָלסטו מיך, טאַטע, נישט גלייכן. האָדל האָט געלעבט, זאָגט זי, אין האָדלס צייט, און ביילקע, זאָגט זי, לעבט אין ביילקעס צייטן. פֿון האָדלס צייטן, זאָגט זי, ביז ביילקעס צייטן, איז אַזוי ווײַט, זאָגט זי, ווי פֿון דאַנען קיין יאַפּאָניע. איר פֿאַרשטייט דעם פּירוש המילות פֿון אַזאַ מין תּרגום-לשון? בקיצור, איך זע, איר כאַפּט זיך, פּאַניע, נאָך צוויי מינוט, און אַ סוף צו אַלע מעשׂות.

וואס איז דען, זאג איך, ווינציגליך רח"ש? נישט אזוי ווינציג, זאגט ער, ווי מיט א גוט הארץ געגעבן. דהיינו? דהיינו, ס'איז שוין נישט דא, זאגט ער, א גראשן. ווי איז דאס, זאג איך, אהינגעקומען? חתונה געמאכט, זאגט ער, א טאכטער. מזל טוב אייך, זאג איך, לאז גאט געבן, ס'זאל זיין מיט מזל, איר זאלט אין זיי דערלעבן, זאג איך, גרויס נחת. א שיינעם נחת, זאגט ער, האב איך אין זיי דערלעבט. איך האב, זאגט ער, דערטאפט אן איידעם א שארלאטאן, געהארגעט, זאגט ער, געשלאגן די טאכטער, צוגענומען די עטליכע גילדן און אוועק, זאגט ער, קיין אמעריקע. און למאי האט איר אים, זאג איך, געלאזט פארן אזוי ווייט? וואס האב איך אים, זאגט ער, געלאזט טון? איר האט געזאלט, זאג איך, אים אנזאלצן אויפן עק. ס'איז אייך אפנים זאגט ער גוט אויפן הארצן רב טביה הלוואי זאג איך אויף אייך געזאגט געווארן רבונו של עולם כאטש האלב אזוי גאר און איך האב אייך זאגט ער געשאצט אז איר זענט א איד א נגיד וויבאלד אזוי זאג איך טא נאט זשע אייך א שמעק טאבעקע אפגעפטרט דעם שדכן מיט א שמעק טאבעקע בין איך געקומען צו פארן אהיים האב מיך גענומען אויספארקויפן מיין באלעבאטישקייט פון אזויפיל יאר מאלט אייך נישט אזוי גיך טוט זיך עס ווי עס רעדט זיך. איטלעכס טעפּל מיט איטלעך נאַרישקײט האָט בײַ מיר צוגענומען אַ שטיק געזונט. די זאַך האָט מיך דערמאָנט גאָלדען עליו השלום. יענע זאַך האָט מיך דערמאָנט די קינדער, זײ צו לענגערע יאָר. נאָר קײן זאַך האָט מיך נישט דערלאַנגט אַזױ טיף, װי דאָס פֿערדל מײַנס. קעגן מײַן פֿערדל האָב איך מיך געפֿילט עפּעס חײבֿ, סטײַטש, אָפּגעהאָרעוועט מיט דעם אַזויפיל יאָרן, אינאיינעם געבידעוועט, אינאיינעם פאַרשוואַרצט געוואָרן און פּלוצלים גענומען פאַרקויפט. פאַרקויפן האָב איך דאָס פערדל פאַרקויפט צו אַ וואַסערפירער, וואָרום פון די באַלעגאָליס קאָן מען נאָר מבוזה ווערן. איך קום צו זיי פאַרקויפן מיין פערדל, מאַכן זיי צו מיר, גאָט איז מיט אייך, רב טביה ס'איז דען ביי אייך אַ פערד? וואס דען זאג איך איז דאס, א הענגלייכטע? ס'איז ביי אייך זאגן זיי נישט קיין הענגלייכטער נאר א למד וואוו'ניק. וואס הייסט דאס זאג איך א למד וואוו'ניק? דאס הייסט זאגן זיי א זקן פון זעקס און דרײַסיק יאהר אן א סימן פון ציין מיט א גרויע ליפ און טרייסלט מיט די זייטן ווי אן אלטע אידענע ערב שבת אויפן פראסט. געפעלט אייך אזא מין באלעגאלע שפראך? איך וועל אייך גיין שווערן אז דאס פערדל נעבעך האט פארשטאנען איטליכס ווארט ווי אין פסוק שטייט, יודע שור קונהו, א סקאטינע פילט אז מען האלט דאס ביים פארקויפן, א סימן האב איך אז בשעת איך האב צוגעקלאפט דעם וואסער פירער און געזאגט צו אים מיט מזל ברכה האט מיין סוס פלוצים אויסגעדרייט צו מיר די חנעוודיקע מארדע, און קוקט אויף מיר מיט שטומע אויגן ווי איינער רעדט, זה חלקי מכל עמלי, אט אזוי דאנקסטו מיר אפ פאר מיין סלוזשבע? איך כאפ א קוק אויף מיין פערדל דאס לעצטע מאל ווי דער וואסער פירער האט דאס גענומען אין הענט אריין לערנען מיט אים בלק, און איך בלייב נאכדעם שטיין איינער אליין און טראכט מיר, רבונו של עולם. ווי שכל'דיג דו פירסט דיין וועלטל, אט האסטו באשאפן א טביה, און האסט באשאפן להבדיל א פערד, און ביידע האבן זיי איין מזל אויף דער וועלט, נישט מער א מענטש האט א מויל און קען זיך כאטש אויסטענה'ן און אויסרעדן דאס הארץ, און א פערד להבדיל וואס? מישטיינס געזאגט, א שטומע צונג, ווי זאגט איר? ומותר האדם מן הבהמה. איר קוקט אויף מיר פאני שלום עליכם, וואס האבן זיך מיר געשטעלט טרערן אין די אויגן? און ער טראַכט זיך אַוודאי אָט, דער טביה האָט זיך פאַרבענקט אַ פּנים נאָך זיין פערדל. וואָס עפּעס נאָכן פערדל, מענטש איינער? אַלצדינג טוט מיר באַנק, און נאָך אַלעמען וועל איך בענקען. איך וועל בענקען נאָכן פערדל, איך וועל בענקען נאָכן דאָרף, איך וועל בענקען נאָכן סטאַראָסטן מיטן אוראַדניק, נאָך די בויבעריקע דאַטשניקעס, נאָך די יעהופּעצער נגידים, און אַפילו נאָך אפרים דעם שדכן, ס'זאָל אויף אים קומען אַ מגיפה. ווארום סוף כל סוף אז מען זאל וועלן אריין טוהן זיך אביסל אין די חקירה איז ער דאך ניט מער ווי א איד אן אביון וואס זוכט נעבעך פרנסה, אם ירצה ה' אז גאט וועט מיר ברענגען בשלום אהין וואו איך פאר, ווייס נאך אליין נישט וואס איך וועל דארט טוהן, נאר דאס איז קלאר ווי דער טאג אז ראשית חכמה וועל איך זיין ביי דער מוטער רחל אויפן קבר. איך וועל דארט בעטן פאר מיינע קינדער, וואס איך וועל זיי מן הסתם שוין קיינמאל נישט זען, וועל איך אים אויך אין זינען האבן, אפרים דעם שדכן מיין איך, אים און אייך און כל ישראל. נאט אייך דערויף מיין האנט תקיעת כף, און זייט מיר געזונט און פארט געזונט, און לאזט גריסן איטלעכן באזונדער גאר פריינדליך.